זאָגט זי אים באַפֿעלעריש. כוואַסטאָוו האָט איר דערלאַנגט אַ קישעלע און געבליבן שטײן. און איצט גײ אַרױס, גײ צו דײַנע פֿליכטן! איך װעל ניט גײן. איך װעל דאָ זײַן, האָט ער זיך אײַנגעשפּאַרט. אױב אַזױ, שיק דײַנע ייִדן צום טײַװל און זעץ זיך אַװעק װי אַ מענטש. הײסט געסט פֿאַרבעטן, און דו לאָזט מיך אַלײן מיט זײ? אַ שײנער קאַװאַלער ביסטו! נעמט זי איר זײַדן געשטיקט טיכל צו די אױגן. זי איז גערעכט כוואסטאוו האט דער ריכטער צוגעשטימט, גיי בעט זי איבער. איך וויל ניט! איך וויל ניט! האט מארי געשריגן, זעסט וואס דו האסט אנגעמאכט כוואסטאוו מיט דיינע אידן? זי האסטו באליידיגט און אונז האסטו דעם אוונט פארשטערט! שולדיג! האט זיך כוואסטאוו געקלאפט אין הארץ, דאס געזעץ פארלאנגט און די פליכט רופט. זאל זי צוזאגן אז זי וועט טאנצן דעם שלאנגן-טאנץ, שיק איך די אידן צום טייוול און בלייב. אין א מינוט ארום איז כוואסטאוו געשטאנען ביי דער טיר און גערעדט מיט מלך קאפעמאכער. ער האט גערעדט הויך, כדי דער ריכטער און דער אפיציר זאל הערן אז ער האט א וויכטיגן ענין. גיי אהיים און זאג קיינעם, קיינעם קיין ווארט דערפון. מארגן. ווען קומט ער צו דיר, צו דיין טאכטער? ער קומט אלע פארנאכט נאך דער ארבעט, אזוי ארום זעקס אזייגער. דאָס איז גוט. איך װעל אים שױן דאָרט בײַ דיר אָפּװאַרטן מיט מײַנע מענטשן. אַזױ װעט עס זײַן לײַכט, אָן סקאַנדאַלן. פֿאַרשטאַנען? פֿאַרשטאַנען! האָט דער ייִד געענטפֿערט. גײ אַהײם, דערצײל קײנעם קײן װאָרט ניט. איך װעל דיר גוט באַלױנען דערפֿאַר. מאַרי האָט גוט אָנגעשטעלט די אױערן, אַז קײן װאָרט זאָל איר נישט פֿאַרלױרן גײן פֿון דעם, װאָס דער קאָמיסאַר רעדט מיט מלך קאַפֿעמאַכער. זי האָט שױן אַלץ געהערט און פֿון אַלץ געװוּסט. א וויכטיגע זאך, אן אינטערעסאנטע זאך, האט דער קאמיסאר געזאגט צו זיינע געסט, וואלט באדארפט גיין, דאס געזעץ רופט, נאר דאס הארץ לאזט ניט. ווייזט ער אויף מארין, געמאכט אזוי, אז אי דאס הארץ איז רואיג, אי דאס געזעץ וועט ניט ליידן. קאפ דארף מען נאר האבן, דאס איז אלץ. נו, איצט, מיין קעצעלע, דעם טאנץ. מיר קומט. יא ער האט רעכט אים קומט האבן אלע צוגעשטימט ער האט נאך צייט זאל ער טרינקען מיר אלע האבן געטרונקען ווען ער האט געהאט צו טון מיט עסקים דאס איז אמת כוואסטאוו האסט מזל זעסט ווי זי זארגט וועגן דיר דאס איז אלץ מיין הארץ שולדיג א גוט הארץ זאגט ער אליין אויף זיך. אין א שעה ארום זענען זיי שוין אלע געווען שיכור, דאס געזעץ און די גערעכטיגקייט, אין די געשטאלטן פון קאמיסאר כוואסטאוו און פון דעם ריכטער, האבן געקניט פאר דער דראטן-טענצערין, און זי האט געגאסן וויין אויף זייערע ביידנס פליכן, וואס ביידע, דאס געזעץ און די גערעכטיגקייט, האבן איר פאר דעם די הענט געקושט. דערנאך האט זי געטאנצט דעם שלאנגן טאנץ, דאס מיידל האט זיך געשטעלט אין די הענט מיט די נאקעטע פיס אין דער הייך, און אירע פיס, ווי צוויי בלייכע העלזער פון שוואנען, האבן זיך געשלענגלט איינער אין אנדערן. די פיס האבן געהאלזט, געגלעט, געצערטלט, געליפט ווי הענט. אזוי האט זי זיי אפגעהאלטן א גאנצע נאכט, ביז אין גרויסן טאג אריין, און זי האט זיי אפגעלאזט, שיכורע פון וויין, ליבע און רייץ. קוים האָט זי נאָר כװאָסטאָװן אַרױסגעלאָזט פֿון אירע אָרעמס, אין װעלכע זי האָט אים געהאַלטן אײַנגעװיגט ביזן שפּעטן פֿרימאָרגן, איז זי אַרױס אױף דער גאַס, געכאַפּט אַ דראָזשקע און געלאָפֿן זוכן מאָטקען. אין דער הײם, אױף זײַן װױנונג, האָט זי אים שױן ניט געפֿונען. קאַפּיטל זיבעצן. מאָטקע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט דעם פֿרימאָרגן אַ פֿרישער און אַ געזונטער. דאָס, װאָס ער האָט נעכטן געעפֿנט זײַן האַרץ פֿאַר חנהלען, און זי װײס שױן, אַז ער איז ניט קאַנאַריק, נאָר מאָטקע, דאָס האָט אים געמאַכט װי נײַ-געבױרן. אַפֿילו עס זאָל אים אַלץ קאָסטן, האָט ער זיך געטראַכט, אַפֿילו זי זאָל ניט מער פֿאַר אים װעלן אַ כּלה זײַן און אָפּלאָזן דעם שידוך, נאָר דאָס, װאָס זי װײס שױן פֿון אַלץ, דאָס האָט אים גליקלעך געמאַכט. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ערשט נעכטן, זינט ער האָט זיך פֿאַר איר מתוודה געווען, איז ער פֿאַר חנהלען אַ חתן געוואָרן. צוערשט איז קאַנאַריק אַ חתן געווען. קאַנאַריק איז מיט חנהלען שפּאַצירן געגאַנגען. פֿון נעכטן אָן האָט ער קאַנאַריקן צוריק אַרײַנגעוואָרפֿן אין טײַכל, וווּ ער איז געלעגן, און מאָטקע איז פֿאַר חנהלען אַ חתן. מאָטקע וועט מיט חנהלען חתונה האָבן, און דאָס איז ער, מאָטקע. מיט דעם געזונטן ווילן פון א מענטשן וואס בויט זיך זיין צוקונפט מיט זיינע אייגענע הענט, האט מאטקע זיך אויפגעכאפט היינט פריער ווי אן אנדער מאל צו גיין צו דער ארבעט. ער האט איינגעשפאנט זיינע פערד און אראפגעלאזט זיך צו דער באן אפנעמען א וואגאן געפרוירענע פיש וואס זיינען געקומען פון רוסלאנד פאר א סוחר. די ארבעט איז אים היינט געגאנגען ניחא, און ער האט געקלערט וועגן דעם ווי ער וועט פארנאכט גיין צו חנה'לען און בעטן ביי איר אז זי זאל שרייבן א בריוו זיין מאמען זאל זי קומען קיין ווארשע, ניין, אפשר איז בעסער איך זאל אליין אין קליינעם שטעטל פארן און ארויסקריגן א פאס פון נאטשאלסטווא פאר געלט, האט ער געטראכט, ער האט געוואלט וועגן דעם אלעם זיך מיישב זיין מיט חנה'לען, און ווי זי וועט אים הייסן אזוי וועט ער טון. ווען מאָטקע איז אָנגעקומען מיט זײַנע פֿערד אויפֿן גזשיבאָוו צום סוחר, האָבן אים זײַנע חבֿרים די פֿוריונגען דערציילט, אַז עפּעס אַ נקבֿה פֿון די ריכטיקע נקבֿות אין אַ דראָזשקע האָט זיך געפֿרעגט אויף אים און זוכט אים אַרום. מאָטקען איז געווען אַ וווּנדער, וואָרום זינט ער האָט אַרײַנגעגעבן די דראָטנגייערין אין אַקוואַריום, האָט ער זי ניט געזען.

ראטעווע דיר דאס לעבן אזוי שנעל ווי מעגליך, פאליציי זוכט דיך, כוואסטאוו ווייסט פון אלץ? מאטקע איז בלייך געווארן, פארביסן מיט די ליפן און געפרעגט רואיג, וואס? דו האסט מיך ארויסגעגעבן? איך? ניט! דיין כלה, חנה'לע, איז געווען נעכטן מיט איר פאטער ביי כוואסטאוון, אים אלץ דערציילט, וועמען דערציילסטו מעשיות? א פייער דיר אין די אויגן, חנה'לע האט געזאגט אז דו האסט גארנישט געזאגט האט קיינער נישט געזאגט, געדענק אין גאט, פאליציי זוכט דיך, כאפ א דראשקע און פאר נאך מיר, איך האב ביי זיך געלט מיר מוזן ארויס פון וואס געשווינדער פון שטאט. אהא אזוי מיינסטו, איך פארשטיי דיינע שטיק, ווילסט מיך אוועקנארן פון חנה'לען, אנטלויפן מיט דיר? איצט דארפסטו שוין מער ניט זאגן, איצט. וואס, כוואסטאוו איז פאר דיר ניט גוט? האסט דאך אזעלכע טייערע אוירינגלעך אין די אויערן און אונטער די אויגן. מאטקע, געדענק אין גאט, עס איז ניטא קיין צייט צו רעדן. איך וויל דיך ניט אוועקנארן. איך וויל, דו זאלסט זיך ראטעווען, זאלסט מיך ראטעווען. כוואסטאוו ווייסט פון אלץ. חנה'לע האט אים אלץ דערציילט. שווייג, זאג איך דיר, ווארום איך פאטש דיך אויס אין מיטן דער גאס. איך גיי שוין ארויף צו חנה'לען, איך וועל זי פרעגן, צי זי האט דערציילט. וואס טוסטו? ביי חנה'לע ווארט דאך אויף דיר די פאליציי! שאדט ניט, אויב חנה'לע וויל איך זאל זיך איבערגעבן דער פאליציי, וועל איך זיך איבערגעבן דער פאליציי, איך האב קיין מורא ניט. אויב דו האסט מיך נאר ניט ארויסגעגעבן, האט מיך קיינער ניט ארויסגעגעבן. און חנה'לען לאז אפ איך בעט דיך, ווארום די כאלערע וועט דיך כאפן אויפן ארט. העי דראשקאש! האט ער צוגערופן א דראשקע. וואוהין ווילסטו פארן? דאס איז ניט דיין עסק. דו פאר צו כוואסטאוון. גיב מיך ארויס, אויב דו ווילסט. אויף וואס פאר א שטיקל זי איז געפאלן, מיט וואסערע סטראשונקע זי האט מיר געוואלט אפשלאגן פון חנה'לען, העי דראשקאש! אויף דער פאוויע גאס. עס האט ניט געהאלפן וואס די דראט־טענצערין האט אים פארשטעלט דעם וועג, געווארפן זיך צו זיינע פיס אין קארידאר אויף פאוויע גאס און געבעטן זיך ביי אים אז ער זאל זיך ראטעווען דאס לעבן, זיינס און אירס, זאל אנטלויפן מיט איר שוין גלייך. וואוהין וועט ער אנטלויפן אן חנה'לען? וואס איז די וועלט און דאס לעבן אן חנה'לען? ער האט אפגעשטויסן מארין פון זיך, געשלאגן זי און געשריגן. איך גיי ארויף צו איר, איך האב קיין מורא ניט, אויב זי וויל מיך איבערגעבן דער פאליציי, זאל זי מיך איבערגעבן. ביים פעטער, וואו חנה'לע האט זיך אויפגעהאלטן, האט מען זיך אזוי פרי אויף מאטקע ניט געריכט. דער פעטער, וואס האט פון אלץ געוואוסט, האט צוזאמען מיט חנה'לעס פאטער צוגעגרייט מאטקע'ס סוף ערשט אויף שפעטער, פארנאכט, ווען ער קומט, ווי תמיד. חנה'לע האט געזאלט פון הויז אוועקגיין פריער, און פאליציי האט געזאלט דארט ווארטן אויף אים.

געהערט אז מאטקע איז דא, האט זי ניט געוואלט ארויסגיין. זי טוט זיך אן דארטן, זי קומט באלד ארויס. ווארט נאר א מינוט, איך קום באלד ארויס, האט דער פעטער געזאגט. לאה, לאה, גיב אריין א גלעזעלע טיי, זע וואס פאר א גאסט מיר האבן, האט ער גערופן צו זיין ווייב אינעווייניג אין שטוב איידער ער איז ארויס. מאטקע איז אליין איבערגעבליבן אין דער שטוב, ער איז געווען אומרואיג, דערשראקן. ער האט אריינגערופן דורך דער אפענער טיר. פֿון דער אַנדערער שטוב, װאָס חנהלע האָט זיך אָנגעטאָן. חנהלע, חנהלע, ביסט באַלד פֿאַרטיק? אָט שױן! האָט חנהלע זיך אָפּגערופֿן און פֿאַרצױגן איר אַרױסקומען. װאָס איז די מעשׂה ביסט אַזױ פֿרי הײַנט? עס איז עפּעס געשען? האָט זי געפֿרעגט פֿון דער אַנדערער שטוב. נײן, עס איז גאָרניט געשען. איך װיל דיר עפּעס זאָגן. לענגער אָפּציִען האָט זי נישט געקענט. זי האָט געמוזט צום סוף אַרויסגיין. זי איז געווען דערשראָקן, דאָס פּנים בלייך, און די הענט האָבן בײַ איר געציטערט. גאָט מײַנער, האָסט מיך אַזוי דערשראָקן, וואָס דו ביסט געקומען אַזוי הײַנט פֿרי, אומגעריכט! וואָס איז עפּעס געשען? חנה'לע, עס איז גאָרניט געשען, האָט מאָטקע אָנגעהויבן שמייכלען פֿאַר נחת, זעענדיק חנה'לען פֿאַר זיך. וואָס האָסטו זיך אַזוי דערשראָקן? חנה'לע האָט געזען, אַז מאָטקע ווייסט נאָך פֿון גאָרניט, זי האָט צוריקגעקראָגן איר רואיקייט און געזאָגט, גאָרניט, אַז מען ריכט זיך ניט, און אַ מענטש קומט פּלוצלונג, יאָ, וואָס איז געשען? עס האָט דאָך עפּעס געמוזט געשען. מאָטקע האָט פאַרשטאַנען, אַז חנה'לע איז אומרואיק פון דעם, וואָס ער האָט איר נעכטן אַלץ דערציילט און זיך באַשולדיקט פאַר דער שרעק, וואָס ער האָט אויף איר געוואָרפן. ער האָט זי אָנגענומען ביי דער האַנט. זי האָט זיך געלאָזט קאַלט און שרעקעדיק. ער האָט זי געגלעט מיט אַ צווייטער האַנט איבער די האָר און געפֿרעגט, חנהלע, שרעקסט זיך נאָך פֿון נעכטן? חנהלע, זאָג מיר, איך וויל פֿון אַלץ וויסן. עס געפֿעלט דיר שוין ניט דער שידוך מיט מיר? זאָג מיר, איך וועל גאָר ניט טאָן. איך וועל אַזוי לאַנג וואַרטן, ביז דו וועסט וועלן, ביז דו וועסט אויפֿהערן זיך שרעקן פֿאַר מיר. איך שרעק זיך ניט פֿאַר דיר, װאָרפֿאַר זאָל איך זיך שרעקן פֿאַר דיר? און פּלוצלונג האָט דאָס מײדל זיך פֿאַרשטעלט דאָס פּנים מיט בײדע הענט און איז אַרױס אין אַ געװײן. גאָט! איז דאָס אַלץ אמת? מאָטקען האָט עס געשניטן בײַם האַרצן. ער האָט געװאָלט אַװעקלעגן זיך אַ טױטער צו אירע פֿיס. ער האָט ניט געװוּסט װאָס צו זאָגן. פּלוצלונג האָט ער זיך אױפֿגעכאַפּט און אױסגעשריגן.

האָט עס געגעבן אַ שפּריץ אַרױס פֿון זײַנע אױגן, און דער יונג האָט זיך אַ װאָרף געטאָן צו חנהלעס פֿיס און גענומען איר די פֿיס קושן. חנהלע האָט ניט געװוּסט װאָס צו טאָן, זי האָט אים געגלעט איבערן קאָפּ, דער יונג האָט געכאַפּט איר האַנט, געקושט און געקושט מיט אַזעלכע בעטנדיקע אױגן װי בײַ אַ הונט, חנהלע, װעסט מיט מיר חתונה האָבן? חנהלע האָט ניט געענטפֿערט, זי האָט געװײנט. פֿאַר װאָס װײנסטו, חנהלע? װײן ניט, דאָס האַרץ װערט מיר צעשניטן, װײן ניט, איך בעט דיך. שױן, איך װײן שױן ניט, האָט זיך דאָס מײדל די טרערן אױסגעװישט פֿון די אױגן. זאָג מיר, חנהלע, װילסט נאָך מיט מיר חתונה האָבן? האָב ניט קײן מורא, איך װעל דיר גאָרניט טאָן, גאָרניט זאָגן, איך װעל אַװעקגײן פֿון דאַנען. װאָלט שױן גלײַכער געװען, זאָגט דאָס מײדל פֿאַר זיך, גײען זי אַװעק, גײען זי. מאָטקע איז פֿאַרשטיינט געבליבן און האָט אָנגעקוקט חנהלע מיט זײַנע גרויסע אויגן, וואָס האָבן אויסגעדריקט שרעק, פֿאַרצווייפֿלונג. דאָס מיידל האָט זיך דערשראָקן פֿאַר אים. דאָס האַרץ האָט איר געציטערט. זי האָט אָנגעהויבן שטאַמלען, מיט די אויגן געזונקען צו דער ערד פֿאַר שאַנד איבער די ליגנס, וואָס זי האָט געזאָגט. וווּהין וועלן זי שוין גיין? אונדז מזל איז דאָך שוין. זי האָט זיך אָפּגעהאַקט, איז רויט געוואָרן פֿאַר שאַנד און שרעק. חנה'לע, מאמע! דער יונג האט איינגעגראבן זיין פנים אין איר קליידל, נורענדיג זיך צו אירע פיס, וויינענדיג ווי א קליין קינד. פאליציי איז אנגעקומען, ווען ער האט נאך געהאלטן דאס פנים פארגראבן אין איר קליידל. ער האט ניט געפרואווט צו אנטלויפן. ער האָט אַװעקגענומען דאָס פּנים פֿון דעם קלײדל און זיך אַרומגעקוקט פֿאַרװוּנדערט, נײַגעריק, אַ מאָל אױף דער פּאָליצײ, אַ מאָל אױף חנהלען, װאָס טאַטע-מאַמע, אירע באַשיצער, זײַנען שױן געשטאַנען לעבן איר. זי האָט זיך געהאַט פֿאַרשטעלט אירע װײנענדיקע אױגן מיט די הענט. מאָטקעס קלאָרע, גרױסע, קינדישע אױגן האָבן אױסגעזען װי דענסטמאָל, װען ער איז געלעגן אין פֿײגעלעס קאָרב אין קעלער און מען האָט אים צום ערשטן מאָל די שמאַטקע אין מױל געשטעקט און ער האט זיך געוואונדערט פארוואס מען האט פון אים דער מאמע'ס ברוסט אוועקגענומען. סוף. סוף פון בוך מאטקע גנב פון שלום אש, געלייענט, צביה סערלין.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,